מיר גיין לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כף גימל פרשת שלח די ערשטע שיחה אין פרשת שלח אין ליקוטי שיחות איז עמוד 92 געוואלדיגע געשמאקע שיחה דער רבי וועט ארויסברענגען דא זייער אינטערעסאנטע חידושים אין דעם ענין פון די מרגלים די ערשטע זאך איז וואס איז די סיבה וואס מ'האט בכלל געשיקט די מרגלים וואס קען מען זיך אפלערנען פון דעם? און ווי ס'איז באוואוסט, די באוואוסטע שאלה, ווי קומט דאס אז די מרגלים, וואס רשי ברענגט אראפ, כשרים היו, ווען מ'האט זיי געשיקט, און משה רבינו האט זיי אויסגעקליבן פון די בעסטע און די שענסטע וואס ס'קען זיין, ווי קען זיין אז זיי זאלן מאכן אזא גרויסן טעות? דער רבי וועט געבן א פשוט א געשמאקן הסבר און א נייע ליכט אין דעם ענין וואס איז דא געווען. און אויך וועט זיין א געשמאקער חידוש אין דעם ענין פארוואס שטייט שלח לך רשי זאגט לדעתך פארוואס האט דער אויבערשטער געהייסן שיקן משה רבינו לדעתך פארוואס האט דער אויבערשטער נישט געהייסן שיקן די מרגלים מ'דארף וויסן פאר מ'גייט איינעמען א פלאץ דארף מען וויסן וואס עס טוט זיך האט דער אויבערשטער געדארפט שיקן דער אויבערשטער האט מדגיש ניין דו ווילסט שיקן שיק לדעתך דער לימוד וועט זיין דא צום סוף וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם ווי מען דארף לעבן מתווך זיין ווי אלעמאל דארף מען האבן דעם תיווך צווישן אמונה און שכל ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין אין דעם ענטפער אין סוף שיחה זייער געשמאק ארויסברענגען וואס דאס איז אות א' אויפן פאס אויפן פסוק שלח לך אנשים היינטיגע פרשה הייבט זיך אן מיט שלח לך אנשים זאגן חזל די גמרא זאגט אין סוטה שלח לך לדעתך און אזוי דאס אין עין יעקב אזוי דאס אין רשי ברענגען אראפ אלע די זעלבע זאך און דער רבי זאגט אן די גמרא שטייט מדעתך אז דער שילוח המרגלים איז געווען אפהענגיק אין דעתו של משה, אבער אני איני מצוה אותך, דער אויבערשטער זאגט איך זאג דיר נישט אן. אזוי ברענגט אראפ רשי אין גמרא אין סוטה דעם לשון, אני איני מצב אויספאר. דארף מען פארשטיין, משה רבינו איז דאך געווען אן עבד נאמן פונעם אויבערשטן, מ'האט ערשט געלערנט אין פרשת בהעלותך, צוויי פרשות פריער דער אויבערשטער האט גערעדט וועגן דעם ענין פון משה רבינו וואס זיינע מעלות מיט אלע זאכן ער איז געווען א עבד נאמן איז דערפון פארשטאנדיג אז דאס וואס דעתו של משה איז געווען צו שיקן די מרגלים איז עס דערפאר וואס אזוי איז געווען דעתו של אדונו דעם אויבערשטן אויב ער איז א עבד און א עבד נאמן פון דעם אויבערשטן איז דאך זיכער אז דאס איז געווען בהסכמה פון דעם אויבערשטן און ווי דער פסוק איז מעיד פסוק אליין אין אונזער פרשה יוד גימל גימל וישלח אותם משה על פי השם וואס מיינט על פי השם? זאגט רשי אויפן פסוק, ברשותו של הקדוש ברוך הוא. ווייסט דאך אויס אז דער ענין פון שילוח המרגלים מצד עצמו איז א דבר טוב ורצוי. און ווי דער רמבן, דער רבי ברענגט אראפ אין די חצי ריבוע, דער רמבן אין אנהייב אונזער פרשה אין פרשת שלח איז מבאר, דער רבי וויל ארויסברענגען פונעם רמבן פארוואס איז דער ענין פון שיקן די מרגלים מצד עצמו א דבר טוב. דער רמבן איז מבאר אז א דרך הרגיל פון איינעמען א לאנד איז דורך שיקן פריער מרגלים צו אויסגעפינען וואס איז דער בעסטער און גרינגסטער וועג לכבוש את הארץ. מען וויל איינעמען א לאנד, בדרך פשוט איינעמען א לאנד ווי דער רמבן זאגט, דרך הרגיל, שיקט מען מרגלים און מען גייט זען פון וואו איז די בעסטע וועג צו גיין, פון מערב, פון מזרח, פון צפון, פון א ווינקל, פון וואו איז די בעסטע זאך מען זאל קענען אריינגיין און עס איינעמען. וויבאלד אז אין סומכין על הנס, און מען דארף זיך גרייטן למלחמה בדרך הטבע, האט משה רבינו מסכים געווען צו שיקן די מרגלים. אויב אזוי, לויט ווי מיר האבן גערעדט אז דער ענין פון משה איז עבד השם, און ס'שטייט מפורש אין פסוק וישלח אותם משה על פי השם, און דער רמבן לייגט צו אז ס'איז דא א ענין פון גיין פאר מען גייט אין א מלחמה צו זען פון וואו מען גייט עס איינעמען, איז נישט פארשטאנדיג פארוואס האט דער אויבערשטער דאס תולה געווען אין דעתו של משה, און נישט אליין מלכתחילה אנגעזאגט אויף דעם און ס'האט געדארפט שטיין וידבר השם אל משה לאמור שלח אנשים ויתורו את ארץ כנען וואס דער וואס דער וואס דער שלח לך אז ס'איז תלוי דער אויבערשטער איז דאס תולה אין דעתו של משה איין שאלה אויך דארף מען פארשטיין בנוגע די מרגלים זאגט רשי רשי זאגט אין אונזער פרשה זיין מקור איז אין מדרש תנחומה אותה שעה כשרים היו ווען משה רבינו האט זיי אויסגעקליבן זיי געשיקט זענען זיי געווען כשר און ווי פארשטאנדיק אויך בשכל הפשוט ס'איז פארשטאנדיק צו יעדן מענטשן איז פשוט פארשטאנדיק אז אויב משה רבינו האט זיי אליין אויסגעקליבן זיינען זיי געווען נישט נאר כשרים בכלל נאר די אַם בעסטן צוגעפּאַסטע פאר דער דאזיקער שליחות נישטאָ קיין שאלה אויף דעם ווערט דאָך די שאלה איז ווי קומט עס אַז ביי זיי איז געווארן אַזאַ גרויסער שינוי פון כשרים היו, ביז ווי דער רבי לייגט צו אז לויט ווי לויט אז משה צו געקליבן זענען דאך געווען אם בעסטן צוגעפאסט צו די שליחות, ווי געווארן ביי זיי דער גרויסער שינוי, מן הקצה אל הקצה, אז נישט האבן זיי די שליחות נישט דורכגעפירט כדבעי, נאר זיי האבן דורך דעם געבראכט אויף אידן א בכי' לדורות, ווי די גמרא דערציילט אין תענית, וועגן דעם ענין פון תשעה באב, וואס ביז היינטיגן טאג איז דא דער ענין פון תשעה באב, וואס די מרגלים האבן עס אויפגעטון. אויס בייז האב מיר די צוויי שיילעס ערשטן פארוואס דער רבי שטויל די גאנצע שליחות אין מוישה שלח לך אנשים דער רמבן זאגט אז א גוטע זאך און און מויש רבן ווען ער וועט השם און אצי געשיקט דער זיך ווען רב שטא מאסקן ווען שטייט קלאר אין חומש וואס יש לך אויס מויש על פי השם פארוואס דער רב שטא זיי נישט געשיקט פארוואס מויש רבן און דארף זיי שיקן די צווייטע שאלה געווען דעם רגלים אויס שוק שער מויו מויש צו איז געקליבן זענען די בעסטע מענטשן פאר די שליחות, ווי געווארן אזא מהפך, אזא איבערדריי, ביז זיי האבן נישט נאר אויס נישט אויסגעפירט די שליחות, נאר האבן געברענגט א בכי' לדורות. זאגט דער רבי אין אות ב', וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הביאור, אין דעם וואס מען געפינט אז די שליחות איז בכללות באשטאנען פון צוויי ענינים, זייער א געשמאקער הסבר, וואס איז געווען דארט די שליחות וואס מען האט געשיקט די מרגלים, זאגט דער רבי צוויי זאכן איז געווען דארט. א', צו אויסגעפינען די פרטים וועלכע זיינען נוגע צו דעם כיבוש הארץ, ווי ס'שטייט קלאר, וראיתם החזק הוא הרפה הוא המעט הוא הבמחנים גייט זע אויב ס'א שטארקער פאלק, זע אויב ס'אביסל מענטשן אדער אסאך מענטשן, זע אויב זיי זיצן פארמאכטע, פארמאכטע, די שטאט איז פארמאכט מיט חומות, ווייל זיי האבן מורא, זיי גיבן זיך אכטונג, אדער זיי זיצן אפן ווייל זיי זענען זייער שטארק, דאס איז די געווען די ערשטע זאך, מ'זאל זען די פרטים בנוגע דעם כיבוש הארץ. ב' די צווייטע תפקיד אויף די שליחות איז געווען צו אויסגעפינען די פרטים וועגן דער לאנד גופא נישט ווי אזוי צו איינעמען נאר וואס איז די לאנד הטובה היא השמנה היא צו ס'איז א גוטע לאנד צו די פירות דארטן זענען פעט און געשמאק און אלס איז גוט און עד כדי כך איז געווען נוגע אט דער צווייטער טייל אט דער טייל פון זייער שליחות אז מען זאל זען דער לשון פון רבי'ן איז אויסגעפינען די פרטים וועגן די לאנד, וואס איז די לאנד אליין, ס'א גוטע, עס איז נישט קיין גוטע, איז געווען אזוי וויכטיג, אז משה האט זיי אנגעזאגט, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, שטייט א פסוק אין אנהייב פרשה, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, וואס הייסט והתחזקתם? זאגט דער רבי וואס מיינט והתחזקתם אף על פי אז דורך מיטנעמען מפרי הארץ שטעלן זיי זיך איין אין סכנה אז מען וועט קענען דערקענען אז זיי זענען מרגלים דער רבי ברענגט אראפ פון רמבן און ספורנו אויפן פסוק זאגן דאס אויב עס גייען מיט אזעלכע שלעפן אזעלכע פירות מיט די ענבים מיט די אלע זאכן און זיי גייען ארויסגיין פון ארץ ישראל וואלט מען גלייך פארשטאנען אז דאס איז מרגלים שטעלט זיי דאך איין אין סכנה פון דעסוועגן זאלן זיי פון דעסוועגן זיך שטארקן און אנשטרענגען און ברענגען מפרי הארץ זאָגט דער רבי, אױב אַזױ, אין דעם צװײטן ענין, װאָס משה רבינו האָט זײ געזאָגט, איז נישט גלאַטיק. אמת טאַקע, אַז אינו דומה ראיה לשמיעה, דער רבי ברענגט אַראָפּ אַ מכילתא אין יתרו, אַז אינו דומה ראיה לשמיעה, אַז אַ זאַך װאָס מע הערט, איז דאָס נישט אַזױ שטאַרק אָנגענומען, ס'איז נישט אַזױ שטאַרק אמת, מע קען דאָס, אַפֿילו מע פֿאַרשטײט און מע גלײבט אַלץ, אַ זאַך װאָס מע זעט מיט די אײגענע אױגן קען מען נישט אָפּפֿרעגן און פֿאַרטיק.

אז מען דארף דערביי נישט אנקומען צו אמונה, צו גלייבן אין דעם וואס דער אויבערשטער זאגט איך גיי אייך ברענגען, אין א ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, איז נישט שייך קיין אמונה, פארוואס? ווארום זיכער האבן הדרים במצרים, די אידן וואס זענען געווען אזוי פיל יאר אין מצרים, האבן געוואוסט וואס עס טוט זיך אין ארץ ישראל, דער ברענגט אראפ דער רמבן זאגט עס אין אנהייב פון אונזער פרשה. ממילא קומט עס אבער נישט צו ראיית פירות הארץ, איז הגם אז ראי' איז העכער פון שמיעה וואס וואלט גורם געווען ביי אידן א שמחה יתירה, מיט דעם וואס זיי וועלן זען די פירות, זיי זעען ווי גרויס די ענבים און ווי געשמאק דאס איז, וועלן זיי האבן א שמחה יתירה צו אריינגיין אין ארץ ישראל, און דער רמבן אליין זאגט דעם לשון אז דורך דעם ברענגען די פירות עט זיין לעלות שם בשמחה, איז כאטש איז פארשטאנדיג, ס'איז אבער פון דעסטוועגן, צי דען איז דאס אזוי נויטיג? אז מ'זאל זיי ברענגען צו דעם ענין פון זען מיט די אייגענע אויגן, הגם אז ס'דא דברים וואס דער אויבערשטער האט צוגעזאגט, און די דרים במצרים האבן געוואוסט פון דעם, איז וואס איז אזוי נויטיג ביז צו איינשטעלן איבער דעם די לעבנס פון די מרגלים? האבן מיר דריי שאלות אין די שיחה, אין אות גימל עט דער רבי אנהייבן צו זאגן דעם ביאור. די ערשטע שאלה איז, פארוואס איז דער אויבערשטער תולה די שליחות אין משה רבינו, פארוואס האט דער אויבערשטער זיי נישט געשיקט, בפרט אז ס'שטייט נאכדעם אז ס'איז געווען וישלח אותם משה על פי השם, און דער רמבן זאגט אז ס'איז דא א ענין פון פון פון שיקן מרגלים מ'זאל זען פון וואו מ'גייט איינעמען. בית די צווייטע שאלה שטייט דאך קלאר און רשי ברענגט עס אראפ, אותה שעה כשרים היו און משה אליין האט זיי אויסגעקליבן, ווי איז געווארן דער היפך הגמור, נישט נאר זיי האבן נישט אויסגעפירט די שליחות ווי ס'דארף צו זיין, נאר זיי האבן געברענגט א לשון וואס דער רבי ברענגט, די גמרא זאגט אין תענית בכיה לדורות. די דריטע שאלה.

און די אידן אין מצרים האבן געוואוסט אז ארץ ישראל איז איינע פון די בעסטע איז איז די בעסטע פלאץ אויף די זאכן פון דעסוועגן אויף וואס האט מען זיי געדארפט איינשטעלן אין סכנה אז זאלן ברענגען פון פרי הארץ אז מען קען זיי כאפן אז זיי זענען מרגל אות גימל עט דער רבי אנהייבן צו מבאר זיין די דריי שאלות איינער פון די ביאורים אין דעם הגם אז דער יסוד פון קיום התורה איז הקדמת נעשה לנשמע די גמרא זאגט אין שבת אז דער יסוד די לעצטע זאך וואס איז געווען דערין וואס דער אויבערשטער האט געגעבן די תורה איז געווען שהקדימו נעשה לנשמע אף על פי כן זאגט דער רבי איז נעשה אליין נישט מספיק נאר עס מוז אויך זיין נאך נעשה דארף זיין ונשמע דאס מיינט אין פשוט'ע ווערטער וואס דער רבי זאגט דאס איז זייער גוט צו זיין אן עבד נאמן טון וואס דער אויבערשטער וויל אין אן אופן פון נעשה נעשה אליין איז אבער נישט געווען גענוג נאכן נעשה דארף זיין ונשמע צו דערהערן, צו פארשטיין, צו וויסן וואס דער אייבישטער האט דא געוואלט. און מען זעט קלאר, ס'שטייט דער לשון, ווי דער רבי ברענגט אראפ אין הערה איין און צוואנציג, אז נאך נעשה מוז זיין דער ענין פון נשמע, איינע פון די ביאורים, וואס איז נישט געווען גענוג דער ענין וואס די אידן האבן געזאגט נעשה אין פרשת משפטים, לכאורה איז דאך שוין געווען גענוג, זאגט דער רבי ניין, ס'האט געדארפט זיין דארטן אין פסוק ז, שטייט גלייך נאכדעם, נעשה ונשמע. ס'דארף זיין ביידע זאכן. יעמאלט איז געווען דער עניין פון דער יסוד פון מתן תורה. וואס דער עניין פון ונשמע? וואס מיינט ונשמע? דער ונשמע מיינט נישט נאר הערן. נשמע מיינט מלשון הבנה, דערהערן. ס'דארף זיין נעשה 100 פראצענט דארף טון אלעס וואס דער אייבערשטער זאגט. צו דערצו דארף זיין דאס פארשטיין מיטן אייגענעם שכל פרובירן צו פארשטיין וואס דער אייבערשטער וויל דא, וואס דער אייבערשטער האט אונז אנגעזאגט און וואס די כוונה איז אין דעם. וואנעט זע איך אז נשמע איז מלשון הבנה זאגט דער רבי כמו דער פסוק אין שמואל א' שטייט דארטן דבר כי שומע עבדך און עלי הכהן איז געווען אין משכון איז צו אים שמואל געקומען יעמאלט ווען די מאמע האט אים געברענגט האט זי אים זי האט געברענגט אין משכון אז זי גיט אים אוועק פאר אייבערשטן א גאנצן לעבן איז שמואל געגיין זיך צוגעלייגט אין דרויסן וואו מ'מעג זיך לייגן דארטן און ער האט געהערט אז מ'רופט אים שמואל איז ער געלאפן צו עלי און ער זאגט אים וואס ווילסטו זאגט אים איך האב דיר נישט גערופן זאָגט אים, גײ, ס'האָט זיך דיר געדאַכט, גײ שלאָפֿן. ער איז צוריק געגאַנגען, ער הערט װײַטער, שמואל, שמואל! קומט ער צו עלי, זאָגט אים עלי, װײַזט אױס, אַז דער אײבישטער רופֿט דיר? װעסט עס הערן נאָך אַ מאָל, מע רופֿט דיר שמואל, זאָלסט זאָגן, יאָ! װאָס איז געװען? װאָס האָט ער געענטפֿערט, װען ער איז געגאַנגען צוריק זיך צו לײגן און האָט געהערט, אַז מע רופֿט אים שמואל, האָט ער געזאָגט דעם אײבערשטן, דבר כי שומע עבדך. װאָס איז דבר כי שומע עבדך? אַז איך זאָג דיר, דבר, מײנט דאָס, רעד, איך בין דאָ, איך הער, װאָס דו זאָגסט. װאָס איז דאָ צולײגן כי שומע עבדך? שומע האט דאך געמיינט אז איך וויל עס ארייננעמען אין זיך צו דאס הייסט עס זיין א ענין פון הבנה והשגה נישט נאר הערן אמאל גייט עס אריין עס גייט ארויס אט הערן און אט דאס ארייננעמען אין זיך אין א פנימיות איז דאס דער יסוד פון מתן תורה און אזוי איז דאס אויך בשייכות צו כניסה לארץ ישראל די זעלבע זאך איז אריינגיין אין ארץ ישראל דער אויבערשטער האט טאקע געזאגט אז ס'איז אן ארץ טובה ורחבה וגומר אבער דער אויבערשטער וויל אז אידן זאלן איינזען דעם גוטס פון ארץ ישראל אויך בשכלם איי דער אויבערשטער זיך קען פארלאזן זאגן משה רבינו שיק נישט קיין שיק זיי נישט איך האב זיי שוין אנגעזאגט אז ס'איז ארץ טובה ורחבה ס'איז ארץ זבת חלב ודבש זיי האבן שוין געהערט אין מצרים עס איז אלץ אלץ וואלט געווען גוט מ'דארף אריינגיין אין ארץ ישראל ווייל דער אויבערשטער האט אזוי געזאגט נישט דאס וואס דער אויבערשטער וויל דער אויבערשטער וויל פון אידן אז זאלן איינזען דעם גוטס פון ארץ ישראל אויך בשכלם אין אין זייער שכל זאלן זיי זען איז לכאורה האבן מיר שוין דא גלייך אן ענטפער אויף די שאלה פארוואס האט משה רבנו זיי איינגעשטעלט אין סכנה ווייל דער אייבערשטער וויל אז מ'זאל נאר זען מיט די אייגענע אויגן אז זיי קומען צוריק פון ארץ ישראל זיי ווייסן זיי די פירות און יעדער איינער ווערט נתפעל זיי וואלטן געזען אזעלכע זאכן דאס וואלט דער אייבערשטער האט געוואלט דעריבער האט משה רבינו געהייסן ברענגען מפרי הארץ, זיך אפילו איינשטעלן אויף דעם, כדי אז דער רצון פון אידן צו גיין קיין ארץ ישראל זאל זיין, נישט נאר ווייל אזוי האט דער אויבערשטער געהייסן און במילא פאלגן זיי דעם ציווי השם אין דעם אופן פון נעשה, נאר אויך מצד זיי אליין, זיי פארשטייען אז מ'דארף וועלן גיין קיין ארץ ישראל, ווייל זי איז די אמת'ע ארץ טובה ורחבה. מ'דארף טאקע טון בקבלת עול, אבער אין די זעלבע צייט דארף מען אייכעט דאס טון מיט אייגענעם געשמאק, מיט די אייגענע הבנה והשגה. דער יסוד איז אין מתן תורה, אז נעשה אליין איז נישט גענוג, עס דארף זיין נעשה ונשמע, דערנאכדעם הערן און פארשטיין וואס דאס איז, אזוי איז אויכעט מיט שייכות צו ארץ ישראל, איז פארשטאנדיג וואס משה רבינו האט געשיקט, געהייסן זיי ברענגען, והתחזקתם, אפילו ער האט זיי איינגעשטעלט אין סכנה, ווייל דער אייבערשטער וויל אז אידן זאלן זען מיט די אייגענע אויגן ווי עס איז גוט. די זעלבע זאך איז אויך בנוגע דעם ערשטן טייל פון זייער שליחות, דאס איז געווען וועגן דעם צווייטן טייל פון די שליחות, וועגן דעם ערשטן טייל פון די שליחות וואס איז געווען צו זען פון וואו איז די בעסטע וועג צו אייננעמען, צו אויסגעפינען אין וועלכן וועג מען זאל כובש זיין ארץ ישראל, אז די כוונה דערביי איז געווען אז אידן זאלן איינזען בשכלם ווי יכול נוכל לה, ווי כלב האט געמאכט ויהס כלב האט ער געזאגט יכול נוכל לה, מיר וועלן יא קענען. און דאס איז אויך דער טעם פארוואס דער אויבערשטער איז ממילא איז לויט די צוויי זאכן וואס מ'האט ערשט גערעדט האט אנגעהויבן ווערן פארשטאנדיג די די דריטע שאלה פארוואס האט ער זיי אריינגעשטעלט אין סכנה דער אויבערשטער וויל אז די אידן זאלן זען מיט זייערע אויגן ס'זאל זיין נעשה ונשמע גיין ארץ ישראל האט דער אויבערשטער זאגט אז ארץ טובה ורחבה איך וויל דאס אבער זען מיט די אייגענע אויגן און דאס איז אויך דער טעם פארוואס דער אויבערשטער האט נישט אנגעזאגט אויף שילוח המרגלים יעצט אין דעם אות גייט אראפפאלן די ערשטע שאלה פארוואס דער אויבערשטער האט תולה מיט משה פארוואס האט דער אייבערשטער נישט געהייסן שיקן די דאס? געשמאק, געוואלדיג געשמאק דער ענטפער. און דאס איז אויך דער טעם פארוואס דער אייבערשטער האט נישט אנגעזאגט אויף שילוח המרגלים, דער רבי האט אונטערגעשטראכן, נישט נישט אנגעזאגט, נאר שלח לך לדעתך, היות אז דער מכוון פון שילוח המרגלים איז צו אויפטון ביי אידן דעם נשמע, ווי מען האט ערשט געזאגט אז זיי זענען געגאנגען דארט אז עס זאל זיין די ראי' פון נשמע, זיי זאלן אליין זען, אז ס'איז יכול נוכל לה, זאלן אליין זען די פירות און גיין בשמחה, ווי דער לשון פון רמב"ן, איז צו אויפטון ביי אידן דעם נשמע בנוגע דער כניסה לארץ, אז דער כניסה לארץ דארף זיין אין א אופן פון נשמע, איז דעריבער אויך דער שילוח גופא געקומען אין אן אופן פון לדעתך. אויב דער אייבישטער שיקט, גייט אוועק דער לדעתך, גייט אוועק דער ענין פון זיי אז ס'זאל זיין דער ענין פון נשמע, דער אייבישטער האט געהייסן. עס קומט נישט פון אייבערשטן משה רבינו דארף זיי שיקן געשמאק פארשטאנדיג פארוואס ס'איז שלח לך לדעתך אז מען טוט עס ווייל אזוי דארף מצד דעת שכל זאגט בעפאר מען גייט איין אין א פלאץ דארף מען אריינגיין זען ווי ס'איז מען זען זען ווי ס'איז וואלט מען געזען יכול נוכל לה ווען זיי ברענגען די פירות וואלטן זיי נאך אריינגיין מיט א גרויסע שמחה און דער רבי איז מסיים און נישט בלויז אין אן אופן פון נעשה איך גיי אין ארץ ישראל נעשה איך גיי טון די תורה, ווייל, ווייל פארוואס? ווייל אני מצווה לך, נישט דאס וואס דער אייבערשטער וויל. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, אז זיי האבן געדארפט אנקומען אין ארץ ישראל, צו זען אז ס'איז ארץ טובה, און צו זען פון וואו איינצונעמען, דאס איז אויכעט די סיבה פון די שליחות, סיבה פון די שליחות איז אז אידן זאלן זען מיט זייער אייגענע אויגן, דארפן זיי אליין שיקן, צוליב זייער דעת, דרך הטבע ווילן זיי זען, וואס איז ארץ ישראל, החזק הוא הרפה און אויכעט די פירות זייער געשמאק בנוגע די שאלה פארוואס דער אייבערשטער נישט ממש א נייע ליכט פארוואס דער אייבערשטער שיקט נישט ס'איז געווען על פי השם כשרים היו דער רמב"ן זאגט אז אין צו גיין דער רבי האט געזאגט אין אנהייב שיחה אז הייסט דאס אז ס'איז געווען ברשותו של הקדוש ברוך הוא על פי השם אזוי זאגט רש"י וישלח אותם משה על פי השם ברשותו של הקדוש ברוך הוא הייסט דאס דער ענין פון שילוח המרגלים מצד עצמו איז א דבר טוב ורצוי האט דאך דער אייבערשטער געדארפט שיקן יעצט פארשטיי מיר פארוואס דער אייבערשטער האט דאס נישט געטאן אות ד' וועט דער רבי ענטפערן די צווייטע שאלה וואס מיר האבן געהאט אויב ס'איז געווען באותה שעה כשרים היו משה רבינו האט זיי אליין אויסגעקליבן זענען זיי געווען זיכער די גרעסטע געפאסט פאר די שליחות ווי דער לשון פון רבי'ן זענען זיי געווען די אמבעסטן צוגעפאסטע פאר דער דאזיקער שליחות וואס איז דא פאסירט ווי האבן זיי נישט נאר נישט מקיים געווען די שליחות נאר געברענגט פאר די אלע אידן ביז היינט א בכיה לדורות אות ד' רבי'ס ענטפער דערמיט וועט מען אויך פארשטיין ווי אזוי די מרגלים וואס אותה שעה כשרים היו האבן געקענט אזוי דורכפאלן ביז צו זאגן לא נוכל לעלות ווי זענען זיי אזוי דורכגעפאלן כשרים היו מיט אלע זאכן די בעסטע און די פיינסטע אידן וואס איז געווען ראשי אלפי ישראל זאגט דער רבי וויבאלד אז דער ענין השליחות איז געווען דער נשמע צו אויספארשן די זאך פון כניסה לארץ ישראל על פי השכל, מ'האט ערשט אוועקגעלייגט דעם יסוד, מתן תורה דער ענין פון נעשה איז נישט געווען גענוג, און אין פסוקים שפעטער שטייט נעשה ונשמע, די זעלבע זאך איז אויכעט געווען נשמע מיינט דער ענין פון דערהערן, און טון מצד עצמו און נישט נאר ווייל אני מצווה לך, זאגט דער רבי וויבאלד דא האט זיך אריינגעמישט דער ענין וואס איז געדארפט זיין אן ענין פון נשמע אז ווען די מרגלים זענען זיי זענען געגאנגען איבערקוקן ארץ ישראל זענען זיי געגאנגען זען מיט זייער אייגענעם שכל מיט זייער אייגענעם דעת ווי מען קען דאס אייננעמען און ברענגען צוריק און ווייזן די פירות זענען געווען צו אויספארשן די זאך פון כניסה לארץ על פי שכל האט דעריבער געקענט ביי זיי ווערן א טעות אין שיקול הדעת וויבאלד אז ווען זיי גייען אינגאנצן ווען דער אייבערשטער שיקט קען נישט זיין אזא זאך דער אייבערשטער וויל דאך אבער נישט אזוי ער וויל דאך אז מ'זאל גיין מיט אייגענעם דעת דא איז געווען דער אייגענער דעת האט זיי געפעלט וואס ווי דער רעבע וועט זאגן שפעטער ווי מ'איז עס מתקן און ווי מ'גיט אכטונג ס'זאל נישט טרעפן אזא זאך במילא איז געווארן ביי זיי א טעות אין דעם שיקול הדעת דער רעבע גייט מסביר זיין וואס דאס מיינט ווארום אלץ וואס די מרגלים האבן געזאגט וועגן ארץ ישראל והיושבים בה זיי האבן געזאגט עז העם וגם ילידי הענק וגו' זיי האבן געזען זענען א שטארקע פאלק מ'זעט דארטן די ילידים פון די ריזן ילידי הענק איז דאך געווען אמת דער רבי ברענגט אראפ דער רמב"ן זאגט אז ס'איז אלץ געווען אמת ס'איז נישט געווען קיין ליגן וואס זיי האבן געזאגט און אויך זייער מסקנה אז לא נוכל לעלות וואס האבן זיי געזאגט על פי טבע קען מען נישט כובש זיין ארץ ישראל איז נישט מעגליך מיר זענען געגאנגען לדעת צו זען מיט די אייגענע אויגן מיט אונזער דעת האבן זיי געזאגט אז מען קען עס נישט איז אלץ וואס זיי האבן געזאגט איז געווען אמת ס'האט אלץ אן ארט אין שכל קומט אויס געוואלדיגע ווערטער אז די מרגלים האבן לדעתם מקיים געווען די שליחות אויף וועלכער זיי זענען געשיקט געווארן זיי האבן נישט געטאן קיין זאך קעגן דעם אייבערשטן אין זייער אויגן, זיי האבן נישט מורד געווען, זיי האבן נישט פוגם געווען, נישט געטאן קיין זאכן קעגן די שליחות וואס דער אייבערשטער האט זיי געשיקט. וואס איז דא דער פראבלעם? דער טעות זייערע איז באשטאנען אין דעם וואס זיי האבן בכלל מוסיף געווען א מסקנא, דא קומט דער פראבלעם וואס זיי האבן געטאן, ווען זיי האבן געזאגט לא נוכל לעלות, דא האבן זיי געמאכט זייער גרעסטן טעות. אלע זאכן וואס זיי האבן געזאגט איז געווען זייער פיין. סיי ילידי הענק, סיי עז העם, און און און אפילו וואס זיי האבן געזאגט לא נוכל לעלות על פי טבע איז זיכער ריכטיג, אבער זיי האבן עס נישט געדארפט זאגן. פארוואס? משה רבינו האט ביי זיי מלכתחילה נישט געפרעגט צו מען קען אייננעמען ארץ ישראל אדער נישט. נישט דאס איז געווען די שאלה פון משה רבינו. ער האט זיי בלויז געשיקט צו אויסגעפינען ווי אזוי איז לייכטער איר צו כובש זיין. און דאס וואס זיי האבן געדארפט זאגן משה רבינו מיר זענען געווען מיר האבן געזען פון וואו איז דער בעסטער פלאץ וואו מען קען אייננעמען זיך אריינגעמישט דא זייער אייגענער שכל איז געווארן א טעות אינעם גאנצן שיקול הדעת און זיי האבן געזען אז בדרך הטבע קען מען נישט האבן זיי געזאגט עז העם ילידי הענק און לא נוכל לעלות זיי האבן געמאכט א מסקנה ווער האט דיר געפרעגט אויף א מסקנה צו מען קען ארויפגיין צו נישט נישט דאס איז געווען דיין שליחות ואדרבה, פון דעם גופא וואס משה האט זיי געשיקט לתור את הארץ, אויסצופארשן ווי צו כובש זיין ארץ ישראל, איז געווען א הוכחה אז יכול נוכל לה, אויך בדרך הטבע. משה רבינו זאגט אז מען גייט אריינגיין אין ארץ ישראל, איר ווילט האבן מרגלים מען זאל זען צו מען קען, שיק איך אייך איר זאלט גיין זען, איך האב אייך געזאגט אז מען קען אריינגיין, והראיה שיק איך אייך צו זען אז מען קען אריינגיין, איז זיכער אז מען קען אריינגיין בדרך הטבע. דער רבי לייגט צו אין הערה זיבן און צוואַנציק זייער א געשמאקע הערה, איי אויב איך זאג אז דאס וואס משה רבינו האט זיי געהייסן גיין האבן זיי גלייך געזען אז מען קען אריינגיין בדרך הטבע, זיי האבן נישט געדארפט אריינמישן זייער שכל און זאגן די מסקנא וואס משה רבינו האט זיי נישט געפרעגט אז לא נוכל לעלות, אבער פון דעסוועגן זעט דאך כלב האט זיי געענטפערט עלה נעלה אפילו בשמים, הייסט דאך אז עס איז נישט בדרך הטבע, ווי קען מען זאגן אין שיחה זאגט דער רבי אז ס'איז געווען א הוכחה אז יכול נוכל לה בדרך הטבע. און רש"י ברענגט עס אראפ וואס וואס וואס כלב האט זיי געזאגט אז אפילו יאמר לנו לעשות סולמות בשמים וועלן מיר ארויף גיין א זאך וואס קען נישט זיין אין דער וועלט האט זיי געזאגט קרע לנו את הים האט זיי געוויזן די אלע זאכן וואס איז העכער הטבע ווי קען מען זאגן אז מיר האבן געגלייבט די מרגלים האבן געגלייבט אז משה שיקט זיי מען קען אריינגיין בדרך הטבע די אלע זאכן וואס וואס כלב זאגט איז למעלה מן הטבע זאגט דער רבי הוא רק לפי דבריהם איר טענה'ט אז מ'קען נישט אריינגיין על פי טבע, לא נוכל לעלות, שלו יהא כדבריהם, אויב זאל זיין חס ושלום ווי איר זאגט אז בדרך הטבע קען מען נישט אריינגיין, זאג איך אייך, עלה נעלה, יכול נוכל לה, אז מ'דארף מאכן לעיטערס וועט מען מאכן לעיטערס, און ער ברענגט צו די אלע מעשות וואס דער אייבערשטער האט געטון שלא בדרך הטבע, אבער אין עס אין דעם עצם הענין, משה רבינו שיקט זיי, פארשטיין זיי אז מ'וועט קענען אריינגיין בדרך הטבע. װײַל אױב די כּניסה, דער רבי ברענגט אין די חצאי ריבוע אַרױס, װײַל אױב די כּניסה לארץ איז באופֿן ניסי, האָט דאָך נישט קײן אָרט דערפֿון פֿון שיקן מרגלים. משה רבנו האָט זײ געדאַרפֿט זאָגן, מע גײט אַרײַנגײן אין ארץ ישׂראל אין אַן אופֿן פֿון אַ נס, איר דאַרפֿט נישט קײן מרגלים, איך גײ אײַך ניט שיקן. פֿאַר װאָס שיקט ער זײ? איז אַ ראיה, דאָס שיקן די מרגלים איז צו װײַזן, אַז מע קען, יכול נוכל לה, בדרך הטבֿע, דערפֿאַר דאַרף מען זען, װי מע גײט אַרײַן. קומט אויס אז זייער זאגן לא נוכל לעלות איז נישט נאר א הוספה אויף דער שליחות, נאר נאכמער, ס'איז היפך השליחות. דער טעות וואס זיי האבן געזאגט, ווען זיי זאגן עז העם, ילידי הענק, מען ווייזט די פירות ווי דאס איז משונה'דיג גרויס און געשמאק און אלץ, אלץ וואלט געווען זייער פיין, ס'וואלט געווען ריכטיג. און אפילו דער לא נוכל לעלות בדרך הטבע איז זייער געווען ריכטיג לויט ווי זיי האבן געזען. אבער קיינער האט אייך נישט געפרעגט דאס האט איר נישט געדארפט זאגן משה רבינו האט געפרעגט ווי צו כובש זיין ארץ ישראל וואו איז די בעסטע וועג האט אייך נישט געפרעגט יא יכול נוכל אדער לא נוכל און אז משה רבינו האט זיי געזאגט האבן זיי פארשטאנען מען קען גיין בדרך הטבע האבן מיר געשמאק פארענטפערט די שאלות אין אות ז' וועט דער רבי ברענגען וואס איז דער לימוד פאר יעדן איינעם און איינעם אין יעדן טאגליכן לעבן אין אלע דורות וואס איז דא וואס דארף א איד זיך אפלערנען פון דעם אות ה' וועט דאס ווערן זייער געשמאק ארויפגעברענגט די אלע זאכן א נייע ליכט אין דעם ענין פון וואס דער אייבישטער האט נישט געשיקט א נייע ליכט אין דעם ענין וואס איז געווען זייער בעיה וואס איז געווען דער פראבלעם וואס זיי האבן געטון דער רבי וועט נאך מסביר זיין שפעטער נאך געשמאקער א ביסל מער ברייטער וואס איז געווען דער פראבלעם וואס וויבאלד דער אייבישטער האט געוואלט זאל זיין לדעתך און דערפאר האט ער נישט געשיקט זאל זיין נישט אלס אני מצווה לך נאר ווייל איך וויל ער זאל זען ווי דער רמבן זאגט אז מ'זאל גיין בשמחה איז ממילא

זע נאך אמאל די גרעסטע טעות איז זייער געווען דעם געבן די מסקנה לא נוכל לעלות אפילו אז בדרך הטבע איז דאס ריכטיג תורה איז מלשון הוראה איז דערפון פארשטאנדיג אז אין תורה איז אויך פאראן די אנווייזונג ווי זיך צו באווארענען פון אזאנס פון טעות מרגלים ווי קען זיך יעדער באווארענען אין זיין לעבן טאג טעגליכן לעבן נישט צו זיין ווי די מרגלים וואס איז די עצה דער רבי פרעגט א שאלה וואס איז די עצה זאגט דער רבי דער שם הסדרה לויט מנהג ישראל איז שלח מלשון שליחות דער רבי לייגט צו די הערה 29 וברמבם איז דאָ דער סדר תפילות כל השנה, מ'האָט ערשט אָנגעהויבן לערנען נאָך אַמאָל רמבם, האָט מען געלערנט דעם סדר תפילות מיט כל השנה, דער רמבם, ווען ער רעכנט אויס די פרשיות, שרייבט ער שלח לך. עס קען זיין דער רבי צייכנט דאָס אָן, אַז נישט נאָר שלח, נאָר ווער איז דער שיקער?

אז ער זאגט נעשה אבער דערנאכדעם איז גייט ער מיט נשמע לדעתך דארף ער כסדר געדענקען איין זאך נישט פארגעסן אז ער טוט עס אלס א שליח פון משה נישט ווייל אים וויל זיך פארשטיין די זאך נאר ווייל אזוי איז דער רצון העליון דער אייבישטער האט געזאגט משה רבינו שלח לך לדעתך איך וויל זיי נישט שיקן ווייל איך וויל אז פון זיי זאל קומען אז זיי זאלן זען אז ארץ ישראל איז גוט נישט נאר ווייל זיי גלייבן אין מיר און ס'איז נעשה מיר גיין אין ארץ ישראל ווייל דער אייבישטער האט געהייסן ניין זאל געדענקען אז אלע וואלט דארפן געדענקען אז ווער האט דיר געשיקט משה רבינו וויבאלד אז דו גייסט דאך טון שלח לך לדעתך מוז מען נישט פארגעסן קיין איין סעקונדע אז מ'איז א שליח פון משה רבינו פאר דער רבי גייט ווייטער נאך דערמאן וואס דער רבי וויל דאס זאגן מרגלים האבן פארגעסן וואו זיי גייען וואס האבן זיי געטון ווען זיי זענען צוריק געקומען האבן זיי געגעבן א מסקנא לא נוכל לעלות קיינער האט זיי נישט געפרעגט נוכל אדער לא נוכל לעלות זיי האבן געניצט זייער שכל זיי האבן געניצט זייער שכל האבן זיי פארלארן דעם שיקול הדעת דער רבי גייט מסביר זיין מיט קלארע ווערטער וואס דאס מיינט און דעמאלט אז מען טוט ווי דער רבי זאגט יעצט אז מען געדענקט אלעמאל אז ער טוט עס אלס א שליח פון משה און דעמאלט איז מען באווארנט נישט נאר מיט דעם נעשה אז דער נעשה וועט זיין ווי ס'דארף צו זיין נאר אויך מיט דעם נשמע, אז דער נשמע וועט זיין ווי ס'דארף צו זיין. דאס פארזיכערט אז דער שכל וועט זיין א שכל אמיתי און קומען צו דער מסקנא אמיתית. נישט ווי זיי האבן געטאן מיט שכל, איז דער שכל אוועקגעגאנגען אויף א פארקרומטן וועג אינגאנצן. זיי האבן געברענגט א בכייה לדורות, נישט נאר זיי האבן נישט אויסגעפירט די שליחות. דער רבי וועט מסביר זיין נאך געשמאק אין געשמאקע ווערטער וואס דאס מיינט. די זאך פון שכל איז צו אויסגעפינען ווי דער מושכל איז לאמיתתו. דער אייבערשטער האט געגעבן א מענטשן שכל, אז יעדן זאך וואס ס'קומט צו אים, לערנען, אין דאווענען, ער לערנט תורה, דארף זיין שכל צוגיין צו די תורה, צוגיין אויף א אופן צו אויסגעפינען ווי דער לשון איז, דעם מושכל לאמיתתו. ער דארף אויסגעפינען וואס די תורה וויל דא, וואס האט געמיינט רבא, וואס פרעגט אביי אויף רבא, וואס האט אביי נישט פארשטאנען אין רבא'ן, דערנאך וואס האט אים רבא געענטפערט, פשוט אויס פארשטיין צו קומען לאמיתתו וואס יעדער איינער האט געמיינט. ווי טוט מען עס? זאגט דער רבי זייער געשמאק, מען דארף מבטל זיין אלע אייגענע נטיות וכו', און זיך צוטראגן צו דער זאך וואס מען וויל פארשטיין. ס'דא אמאל וואס א מענטש גייט צו צו א להבדיל עס איז אויכעט אין וועלטישע זאכן, אויכעט די זעלבע זאך, מען האט א, א מענטש קומט פרעגן א שאלה ווי צו טון, איז אויב דו האסט א נגיעה אין די זאך, א אייגענע נטיה, וועסט אים ענטפערן לויט דיין נטיה איז דא איז א חורבן גייסט נישט לויטן אמיתות השכל ווען דו ווילסט אים ענטפערן ווי ס'דארף צו זיין ווילסט פארשטיין די גמרא להבדיל ווי ס'דארף צו זיין דארפסט האבן קיינע נטיות נישט דארפסט צוגיין צו די זאך מיט ביטל אין גאנצן אויב דו האסט א נטיה איז שוין נישט דא איז שוין נישט דער אמת דאס איז דער אויפטו פון דעם פון נישט וואן ווי ס'דארף צו זיין אז מ'איז אלעמאל א שליח פון משה יעמאלט וועט עס ארויסקומען ווי ס'דארף צו זיין ס'דא אסאך, מ'זעהט ס'דא מענטשן וואס בויען אויף א גאנצן פלפול אין גמרא, מ'פרעגט א שאלה פון רמב ם אויפן רמב ם און מ'שלעפט און מ'מאכט גאנצע מעשות, צום סוף וואס זעהט מען, מ'גיבט א קוק, זעהט מען אז דער גאנצער יסוד איז גאר נישטא, אדער חס ושלום, אין א דזשאוק ס'איז גאר נישטא אזא רמב ם, דו קענסט פרעגן א שאלה פון דעם רמב ם אויף דעם רמב ם, אדער האט ער גארנישט געלערנט ריכטיג דעם רמב ם. דער גאנצער בנין וואס ער האט אנגעבויעט נעם ארויס דעם אונטערשטן שטיין דעם יסוד פאלט אפ דער גאנצער בנין ער האט צוגעגאנגען מיט א נטיה ער האט צוגעגאנגען שוין מיט א מיט זיין יסוד איז ער צוגעגאנגען ניין מ'דארף צוגיין אין גאנצן פריי בשעת איינער טוט אין אן עניין שכלי צוליב זיין אייגענעם געשמאק וכולו ער גייט צו צו דעם עניין צו געשמאק ווייל ער האט א געשמאק אין דעם איז דעמאלט איז רעכט אז עס זאלן זיך אריינמישן די אייגענע נטיות וכולו ביז אז ער וועט פרואוון צופאסן די מציאות צו זיין דעה. באמת דארף א מענטש ווען ער גייט לערנען, דארף ער לערנען טיף וויאזוי צו פארשטיין, וויאזוי צו טרעפן די מציאות ווי ס'איז, צופאסן זיין דעה צו די מציאות האמיתית. אזא איינער וואס לערנט צייכנט ער צו די מציאות צו זיין דעה. וואס דאס איז איינער פון די ביאורים אין עניין השוחד דער רבי ברענגען א ראיה מ'זען אין עניין פון שוחד וואס תורה זאגט אז השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים פסוק אין שופטים א שוחד מאכט בלינד וועמען חכמים און צדיקים זאגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה וויבאלד אז תורת אמת איז מעיד אז עס רעדט זיך וועגן חכמים און צדיקים, זענען זיי דאך חכמים און צדיקים אמיתיים, דער רבי האט אונטערגעשטראכן תורת אמת זאגט דאס, אז עס רעדט זיך וועגן דאס השוחד יעוור עיני חכמים, היינט ווי קומט עס אז זיי זאלן לכתחילה נעמען שוחד, ווי קומט עס אז ער נעמט שוחד? נו, דער ענטפער איז זייער פשוט, ווייל דער ענין השוחד איז נישט נאר וואס מען נעמט געלט וכיוצא בזה, און דערפאר וועט מען זאגן אן אפענעם שקר. אין די מעשה ווען מען רעדט וועגן דעם ענין פון שוחד האט גענומען שוחד מאכט עס אים בלינד און ער גייט נישט צו ריכטיג צו די זאך זאגט דער רבי איז נישט נאר דאס איז נאך דא נאך נאך טיפער נאר וואס איז דא דער פראבלעם וואס מען טראכט נישט וועגן דער מציאות ווי זי איז קומט א שאלה פון צוויי מענטשן קומען צו א דין תורה הייבט אן טראכטן ווי דער עניין איז באמת נו נו ער גייט נישט צו צו דעם ווי זי איז באמת דערפאר וועט ער נעמען שוחד אויכעט, אויב ער גייט צו נישט מיטן אמת, וועט ער נעמען שוחד, דעמאלט וועט ער זיכער נישט פסק'נען מיט דעם אמת. וואס מען טראכט נישט וועגן דער מציאות ווי זי איז, וואס די מעשה וואס די מענטשן קומען צו אים צום דין תורה, נאר מען טראכט וועגן זיך און דער אייגענער מציאות, ווי ער וועט אויספסק'נען, ווי ער וועט ארויסגעפינען ווי דאס איז, אלץ גייט ער צו מיט זיך. וואס דעמאלט קען מען נישט האבן קיין הבנה אמיתית אינעם מושכל ווי ער איז באמת. דערפאר טרעפט אז זיי נעמען שוחד. אפילו זענען צדיקים און חכמים, אבער זיי האבן דעם פראבלעם וואס גאנצע זאך וואס זיי טראכטן איז די מציאות ווי זי איז. זיי טראכטן נישט די מציאות ווי זי איז, נאר זיי טראכטן וועגן זיך. דערפאר קען עס זיין אויכעט ביי חכמים און צדיקים. דאס איז געווען די סיבה פון דער טעות ונפילה פון די מרגלים, וואס מען קען זיך אפלערנען נישט צו זיין אזוי. ביי זיי האט געפעלט אין דעם ביטול פון משה צו משה רבינו און אין אן אויפן אז דאס זאל דערהערט ווערן אויך בשעת זיי זיינען פארנומען מיט אן עניין פון ונשמע לעשות הוראות פון איין זייט איז דאך רבונו של עולם דו שיקסט אונז נישט אלס מרגלים דו ווילסט אז מיר זאלן גיין אלס מרגלים מיר זאלן בעטן מיר ווילן מרגלים ווייל מיר זאלן זען אליין בדרך הטבע אז מען קען אריינגיין מיר זאלן ברענגען די פירות מיר זאלן זען ווי געשמאק דאס איז און גיין בשמחה איז אלץ האבן זיי דאך געטון ווי ס'דארף צו זיין. עס געפעלט אבער איין זאך, זיי זענען געקומען צום נשמע אז זיי גייען ווייל זיי דארפן גיין. יעמאלט האט זיך אריינגעמישט דער זיך, זיך אריינגעמישט דער דער זיך, האבן זיי פארלוירן דעם גאנצן שיקול הדעת. עס האט זיך אריינגעמישט זייער דעת, האבן זיי אנגעהויבן צו זען מיט די אייגענע אויגן, מיט פשוט'ע אויגן האבן זיי געזען אז מען קען טאקע נישט אריינגיין. וואס דארף מען האבן? ווי געזאגט פריער, דארף זיין בטל צו משה. וואו מען גייט דארף מען געדענקען אז מען איז בטל צו משה רבינו. ביי זיי האט געפעלט אין דעם ביטול צו משה רבינו אין אן אופן אז דאס זאל דערהערט ווערן אויך בשעת זיי זענען פארנומען מיטן ענין פון נשמע בשעת נעשה ווייסט ער אז ער טוט אן שכל טוט ער וואס דער אייבערשטער וויל טוט וואס משה רבינו זאגט עס קומט אבער צו נשמע דעמאלט קען ער פארגעסן אפילו ווען מען האלט אין א אופן פון נשמע און לתור צו זען לתור את הארץ מיט א ת' ווען מען קען אריינגיין איז נישט גוט וויבאלד זיי האבן געפילט זייער מציאות דעריבער האט די ראיית הנפילים בני ענק, זיי האבן געזען די נפילים בני ענק, געווארפן אויף זיי א פחד ביז ונהי בעינינו כחגבים, ס'איז אמת, אבער דאס האט זיי געברענגט וויבאלד זיי האבן געטראכט וועגן זיך, האבן זיי זיך געפילט ווי היישעריקן, יענע זענען געווען אזוי הויך, אז זיי האבן פארשטעלט די חמה מיט זייער הויכקייט, אז זיי האבן געקוקט, אז זיי האבן געפילט זיך, אז יענער קוקט אויף מיר, בין איך אזוי ווי א היישעריק, אזוי קליין. ווי ס'שטייט אין אונזער פרשה. וואס האט עס געברענגט ונהי בעינינו כחגבים אז זיי זענען געגאנגען אינגאנצן מיט דעם נשמע זיי האבן פארגעסן אויף דעם עניין פון ביטול צו משה רבנו און דאס איז געווארן אן עניין פון שוחד וואס האט מטה געווען זייער שכל ביז צו זאגן לא נוכל לעלות דאס האט געברענגט דערפון זיי זענען געווארן משוחד אלס האבן זיי געטראכט וועגן זיך און זיי האבן געטראכט ווי מען גייט איינעמען און אז מיר דארפן זען מיט אונזער אייגענע דעת זען מיר נפילים מיר זען נפילים ווערן מיר חגבים וואס די עצה צו דעם בשעת אבער מען געדענקט אז מ'איז א שליח, ווי די פרשה ווערט אנגערופן שלח, פון שלוחו של אדם כמותו, ווי די גמרא זאגט אין ברכות, שלוחו של אדם כמותו, א שליח האט נישט קיין אייגענע מציאות, נאר זיין גאנצע מציאות איז די מציאות פון דעם משלח. אז מען גייט אויף שליחות פון דעם אייבערשטן, מען גייט אויף שליחות פון משה רבינו, איז מען אינגאנצן נישט קיין אייגענע מציאות, מ'איז די מציאות פונעם אויבערשטן, מ'איז די מציאות פון משה רבינו. דער רבי ברענגט אראפ אין אין הארה 34, ס'איז א קורצערע שיחה, איז דא אביסל צייט זיך אביסל אפגעבן מער מיט א א געשמאקע הארה, דער רבי זאגט ראה בארוכה לקח טוב, איז געווען א איינער פון די אחרונים איז געווען רבי יוסף ענגל, וואס ער איז געווען אין די יארן פונעם פונעם רבי נשמתו עדן, רבי רש"ב, געווען פון פון די צייטן פון רבי מהר"ש און רבי רש"ב, דאכט זיך ער איז נסתלק געווארן תרפ"ב, און ער איז געווען דער רב אין קראקא, ער האט געהאט א מורא'דיגע אינטערעסאנטע שיטה אין לימוד וואס דער רבי ברענגט אראפ אמאל ביי א פארברענגען, אז מ'קען זען אין בכללות איז זיין שיטה אין לערנען איז זייער ענדליך און משתווה צו די שיטה פונעם ראגעטשאווער אזוי זאגט דער רבי איז דער רבי יוסף ענגל ברענגט אראפ עס אין א לאנגע אריכות אין לקוטי שיחות אין לקוטי שיחות ברענגט דער רבי אראפ אין חלק כ"ב דעם ענין וואס דער רבי הר"י ענגל איז מחדש אין זיין ספר לקח טוב וואס איז דער ענין פון שליחות פשוט געשמאק צו הערן וואס דאס איז ער ברענגט אראפ אזוי דער רבי אין די שיחה ברענגט איך האב נישט געזען אין אין אין דעם ספר לקח טוב דער רבי ברענגט אראפ אין די שיחה אין חלק כ"ב ערשטנס איז ער אלף איז ערשטע דרגה אין שליח און א משלח דער משלח גיט רשות צו דעם שליח צו טון במקומו ער קען נישט גיין ער קען נישט זיין דארטן יעצט דער רבי שיקט שלוחים אין די גאנצע וועלט ער קען נישט פארן אין די גאנצע וועלט די שלוחים טוען וואס דער רבי האט זיי געגעבן רשות אז זיי זאלן טון. פארוואס טוען זיי עס? שטאטס דעם רבי'ן, במקומו. צו וועמען ווערט מתייחס די מעשה? צו דעם שליח, דער שליח טוט עס. דאס איז די ערשטע דרגה אין שליחות. צווייטע דרגה אין שליחות זאגט דער ענגל, איז אז די מעשה איז זיך מתייחס אלץ צום משלח. ס'ווערט אנגערופן אז דער משלח האט עס געטון, א טיפערע דרגה אינעם ענין פון שליח מיט משלח. ג די דריטע דרגה, נישט נאר די מעשה ווערט זיך מתייחס צו דעם משלח, דער שליח האט עס געטון, אבער ס'ווערט מתייחס אזוי ווי דער משלח האט עס געטון, דאס איז די צווייטע דרגה, דריטע דרגה איז אסאך העכער, דער שליח ווערט די מציאות פון דעם משלח, ווי דער רבי האט ערשט געזאגט דא, ער האט נישט קיין אייגענע מציאות, זיין גאנצע מציאות איז די מציאות המשלח. און אין דערויף גופא, וועמענס שליח איז ער, איז מען שלוחו של משה, שלח לך. וואס משה רבינו איז דאך מידת האמת, די גמרא זאגט אין סנהדרין, מידת אמת ראה, משה רבינו איז מידת האמת. מען בלייבט צוגעבונדן צו משה רבינו, וואס ער איז מידת האמת, און מען טרעט פון אים נישט אפ. מען דארף האלטן אין איין טראכטן אז מען איז א שליח פון משה רבינו מען טראכט די גאנצע צייט נישט וועגן זיך איך בין נישט דא נישט נאר דאס נאר אז מען ווייסט עס איז מען עכט זייער מצליח אין די שליחות נאר אז מען גייט אין משה רבינו'ס א שליחות דעמאלט ווערט מען נישט משוחד ממילא פירט מען אויס די שליחות פון לתור את הארץ וואס פאדערט א שכל והבנה אמיתית אבער עס דארף זיין אלס מיט דעם שכל זיין אויף אז ער איז א שליח דער רבי שטאביל דאס וואס קען טאקע זען ווייל דו גייסט און זעסט מיט די אויגן פון משה רבינו וואס דו געזען אין גאנץ אנדערש דאס פאדערט א שכל והבנה אמיתית בשלימות און מען זאגט יעמאלט וואס זאגט מען טובה הארץ אשר אשר השם אלקיך אשר השם אלקינו נותן לנו אין פרשת דברים א' כ"ה שטייט דארט אז טובה הארץ אשר השם אלקינו נותן לנו להעיר זאגט דער רבי צו מאכן געדענק אז דארטן ווערט נישט דערמאנט וואס די מרגלים האבן געזאגט, לא נוכל לעלות מיט אלע אנדערע זאכן, דארט ווערט דערמאנט נאר טובה הארץ אשר ה' אלוקינו נותן לנו. און דאס ברענגט דערנאך דעם כיבוש הארץ מיט דעם וואס אידן וועלן מקיים זיין די שליחות פון משה רבינו, זאלן זיין צוגעבונדן א גאנצע צייט צו משה רבינו, וואו זיי גייען און וואו זיי שטייען, דער נעשה איז זיכערער זיין ווי א שליח פון משה, אפילו דער נישט נעשה זיין ווי א שליח פון משה, ביז צום קיום היעוד,